אונז זענען צוריק אין די סדר המעשה ווי די אידן פארן אין די מדבר. און אונז דארפן געדענקען ווי אונז האלטן. די לעצטע מעשה וואס אונז האבן געהאט איז געווען פרשת קרח, נישט געווען אין א ספעציפישע פלאץ, עס שטייט נישט כמעט וואו ס'איז געווען. אויב מ'וויל צוריק גיין ווי אונז האלטן דארף מען גיין צו די מרגלים וואס דעמאלטס האט מען געהאלטן ביים אנהייבן צו פארן צו ארץ ישראל און ביז דערווייל האט מען אויסגעדרייט פנו לכם המדבר. יעצט אינצווישן די אלע מעשות פון הלכות וואס אונז האבן געלערנט אין די לעצטע צוויי פרקים איז אדורכגעגאנגען די גאנצע פֿערציק יאר. יעצט קומט מען אן אנהייב די פרק ויבואו כל בני ישראל מדבר צין די ערשטע חודש ראשון אין חודש ניסן זיי וואוינען אין קדש, קדש דאס איז ווי אונז גייען זעהן שפעטער שוין ביים גרעניץ ווי מען גייט שוין אריין צו ארץ ישראל ס'הייסט זיי זענען שוין צוריק אויפן וועג צוריק פונעם מדבר מען דרייט זיך שוין נישט אויס אין די מדבר און. ס'דא אפאר מעשות וואס געשעהן אין די אין די סטעפ, זייער וויכטיג צו כאפן, געווענליך כאפט מען נישט ווי אין פרשת חוקת מיטאמאל נאך די פרשה פון פרה אדומה הייבט זיך אן צוריק די מעשה פון די פערציגסטע יאר, און ס'סקיפט די גאנצע נײַן און דרײַסיק יאר אינצווישן, און אונז האבן דא אין די פרק נאר פיר זאכן וואס זענען געשעהן בזה אחר זה. ערשטע זאך מרים איז געשטארבן, צווייטע זאך איז דא די פרשה וואס אונז רופן די פרשה פון מי מריבו, די פרשה פון מי מריבה איז א מיסטערי, אין די חומש אליינס מיין איך אז ס'איז גאנץ קלאר אז ס'איז נישט אינגאנצן קלאר וואס איז געווען די מעשה, שטייט אפאר מאל המה מי מריבה די ענד פון די פרשה אויכעט, דאס איז די פעימאס מי מריבה וואס האסט געהערט אז דאס איז די געווען די סיבה פארוואס משה רבינו און אהרן זענען נישט אריין געגאנגען צו ארץ ישראל, ס'שטייט נישט קלאר וואס זיי האבן געטון ראנג אדער לפחות ס'איז שווער צו ארויסבאקומען פון די פסוקים וואס זיי האבן דא געטון, אבער דאס איז א וויכטיגע מעשה פאר די גאנצע המשך ווייל וועגן דעם בלייבט משה רבינו און אהרן טאקע אין חוץ לארץ מרים שטייט נישט מרים סתם אזוי שטייט אז זי איז געשטארבן אבער משה און אהרן זענען געשטארבן וועגן די מי מריבה איז די צווייטע מעשה וואס אונז גייען זעהן וועגן אהרן שטארבן איז אויכעט אזוי קאנעקטעד מיט דעם פארדעם איז אבער דא א מעשה מיט מלך אדום וואס די אידן האבן געבעטן אדורך גיין דאס זענען די פיר מעשות אין אונזער פרשה. אין אונזער פרק. איז יעצט די מעשה פון מי מריבה גייט לויט די סדר לויט די אז מ'קען עס רופן די דפוס פון אלע נסיונות מ'רופט עס פון די מדבר, די אידן קומען ס'איז נישטא קיין וואסער יא נישטא קיין וואסער ס'שטייט נישט פארוואס יא די חכמים טראכטן אז ס'האט צוטון מיט מיתת מרים ס'שטייט נישט אנגעקומען א נייע פלאץ נישטא צו טרינקען קומען זיי צו משה און אהרן שרייען, און וואס שרייען זיי? זיי שרייען בעצם אנדערש, מ'דארף יעדע מאל מדייק זיין וואס מ'שרייט, אמאל שרייט מען גיי צוריק קיין מצרים, אמאל שרייט מען ס'איז שוין געווען בעסער צו שטארבן, דא זאגן זיי א אינטערעסאנטע זאך, ס'וואלט געווען בעסער צו שטארבן בגוע אחינו לפני ה', וואס שלעפן אונז אינעם מדבר, און למה הוצאתנו ממצרים, דא נישטא צו עסן און צו טרינקען, זיי רעדן שוין נישט פון זיי גייען נישט קיין ארץ ישראל, אזוי ווי למשל דתן ואבירם האבן געטענה'ט, זיי זאגן עפעס א אינטערעסאנטע זאך בגוע אחינו לפני ה', ווער איז די גוע אחינו לפני ה', אפשר מיינט עס טאקע די עדת קרח וואס זענען לפחות געשטארבן אזוי ווי לפני ה' ותצא אש מלפני ה' ותאכל, עפעס א שיינערע וועג פון שטארבן ווי צו שטארבן אין דארשט און הונגער. און דא, אנדערש ווי אסאך מאל, דאס איז די זעלבע כמעט יעדע מאל משה און אהרן זענען נופל על פניהם, און ס'נגלה כבוד ה', אבער די אייבערשטער שרייט נישט אויף די עולם, זייער אינטערעסאנט, די אייבערשטער שרייט, געווענליך ווערט די אייבערשטער ברוגז אויף די עולם, מען איז אונעם, די אייבערשטער ווי טבע ביי משה ה', דאס איז אזוי ווי די בכל הפרשיות האלה, ניין, די אייבערשטער זאגט פאר משה און אהרן, נעם א מטה, וועלכע מטה, אפשר די מטה וואס מ'האט געלייגט פריער אין די משכן, די מטה אהרן, כ'ווייס נישט, איך זאג סתם, און מ'רעדט צו די סלע, ונתן מימיו, און מ'טוט אן צו די האנט צו טרינקען, און משה טוט אזוי, כאשר צוהו טוט ער, און ער נעמט צאם די עולם אל פני הסלע, ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים, און ער הייבט אויף זיין האנט און ער שלאגט די סלע און עס קומט מים, ותשת העדה. איז ביז צוויי סטעפס פריער שטייט בפירוש ויעש משה, ויקח משה כאשר צוהו, קען מען זיך נישט האבן קיין טענות. און די צוויי פסוקים וואס שטייט דא אינצווישן ויקהל ויקהלו משה ויאמר להם וירם משה את ידו דארף מען טרעפן וואס ער האט געטון ראנג ווייל גלייך נאכדעם ויאמר ה' אל משה יען לא האמנתם בי לכן לא תביאו אה מ'זעט אז עפעס האט משה רבינו נישט געהאט גענוג אמונה נישט גענוג בטחון אין די אייבערשטער אז לכבוד דעם גייט ער נישט נעמען די אידן אין ארץ ישראל המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה' ויקדש בם ויקדש בם איז אוודאי א רמז אז די פלאץ הייסט קדש. יעצט מען דארף דאך פארן צו ארץ ישראל למעשה פארט מען די משה רבינו פארט אבער נישט אבער די עולם פארט די משה רבינו שיקט א שליחות א מעסעדזש מלאכים צו מלך אדום ער האט געזאגט כה אמר אחיך ישראל דו ביסט דאך פון עשיו ביסט דאך אונזער ברודער אונזער קאזינס יא אונזער זיידעס זענען געווען ברודערס ווייסט דאך אונז זענען געגאנגען אין מצרים אונז האבן זיך געמוטשעט אונז האבן זיך ארויסגעטראפן אונז זענען דא לאז אונז אדורך אונז זאלן נישט נעמען קיין שום געלט אונז זאלן אלעס נישט מער קאליע מאכן און אדום לאזט נישט, ער לאזט זיך נישט, צוויי מאל בעט מען זיך אים, ניין איך וועל אפילו צאלן, איך זאג שוין צו מיר צאלן, ער לאזט זיך אלץ נישט, און מען גייט טאקע נישט אדורך, און ער קומט ארויס מיט א עם כבד, שוין. יעצט קומען זיי אן אין א פלאץ וואס הייסט הר ההר פון קדש, דאס הייסט נישט אין ארץ אדום, על גבול ארץ אדום, נישט געקענט אריין גיין דורך ארץ אדום, שטייען זיי ביים גבול, און אהא און דער אייבערשטער זאגט א א לאנגע ציווי יאסף אהרן אל עמיו, פארוואס ווייל ענק האבן נישט געטון די מי מריבה, נעם אהרן אלעזר גיי אין הר ההר נעם אים אויס די בגדים טו עס אן פאר אלעזר, און אהרן וועט שטארבן, און די גאנצע סדר שטייט נאכאמאל ויעש משה האט דאס געטון ויעל ויפשט וילבש וימת וירד משה, ויראו כל העדה כי גוע אהרן און די עולם באוויינט אהרן דרייסיג טעג, און דאס איז די פרשה פון מיתת אהרן.